א טרייסט. ביי אונז אין שטוב אין טריסק, אין אונזער יחוס'דיגער און נגידישער היים, פלעגט מען פון צייט צו צייט א שמועס טון וועגן אונזערע ראטנער קרובים, די סטאלינער חסידים, פון אויבן אראפ מיט כלומר'שט גוטמוטיגן שפאט, אז מען האט געוואלט מיין טאטן דעם איידעם פון ראטנע א שטאך טון, האט מען אפגעלעצט פון די פארגרעבטע פאלישוקעס, וואס דערנערן זיך מיט קוטיא די גאנצע וואך און זענען טועם פלייש נאר שבת, העכסטנס צוויי מאל אין דער וואך, פון די פאלישוקעס בכלל און פון די קרובים שטוב בפרט. אן אויסנאם איז פארשטייט זיך געווען דעם טאטנ'ס טאטע, דער ראטנער זיידע שלמה אהרן, וואס איז אן איש תם און זיצט על התורה ועל העבודה, ווייל וועגן דער פרנסה פארלאזט ער זיך אינגאנצן אויף דער באבע פרומע, און זי פארדינט זיך ביי אים כשר יעדן שבת זיין אשת חיל מי ימצא. אן אויסנאם איז אויך געווען זיין יונגסטער איידעם, דער יונגסטער טאכטער'ס חסה בריינע מאן, אשר דער גרויסער.

שפילט אפילו פידל ווי ס'איז אנגענומען אין סטאלינער רעבנס הויף און זינגט די קארלינער ניגונים. פארוואס מ'רופט אים אשר דער גרויסער? כדי אים אונטערשיידן פון זיין שוואגער אשר דעם קליינעם. און פארוואס רופט מען יענעם אשר דעם קליינער? כדי אים אונטערשיידן פון אשר דעם גרויסן.

אַ קליין פֿעטערל, און אָשר דער גרויסער, פֿאַר זיך אַליין אַ גרויסער, אַ גרויסער פֿעטער. פֿאַרשטענדלעך, איך האָב מער אַרויפֿגעקוקט צום גרויסן פֿעטער, און ס'איז טאַקע געווען אויף וואָס אַ קוק צו טאָן. אַ הייכער, שטאַלטנער יונגערמאַן, וואָס אַזאַ הייכן האָב איך געזען סײַדן צווישן די הונדערטער טריסקער חסידים, געקומענע קיין טריסק אויף יום-טובֿ צום רעבן. ער דערמאָנט מיר אין שאול-המלך, וואָס דער פּסוק זאָגט אויף אים, משכמו ומעלה גבוה, פון זיין אקסל און ארויף איז ער געווען העכער. ס'פעלט אים בלויז א קרוין אויפן קאפ, און טאקע נישט אנדערש ווי א גאלדענע, ווייל די האר אויף זיין קאפ און דאס בערדל זענען, ניין, בשום אופן נישט קיין געלע, נאר דורכאויס גאלדענע. האר ווי זיידענע פעדעם פון גאלד, ווען ער איז אויפגעלייגט,

און זײַן פֿרױ די מומע חסה ברײַנע, אַ היפּש נידעריקע פֿון אים, אָבער מיט אַ שימערנדיקן העל-בלאָנדן קאָפּ-האָר, װעלכן זי פֿלעגט איבערדעקן מיט אַ טיכל נאָר ביזן אַרײַנקומען צו איר טאַטן אין שטוב, מיט בלױ קװעלנדיקע אױגן, תּמיד װי אַ ביסל פֿאַרװוּנדערטע, און אַ העל לױטער פּנים, אַ שפּילנדיקס מיט רױטע בלומען-פֿאַרב אױף בײדע קינען, האָט זיך אים מיט איר אױסערלעכקײט זײער געפּאַסט, נישט נאר פאר א פרוי נאר אפילו פאר א שוועסטער. אויך זי די מומע חסה ברייני האט ער באטראכט מיט נייגער פון א גאסט וואס קומט אויף א ווייל און וויל זעהן אויף א מייל. ווייל איך האב פון הערן פון מיין מוטער געוואוסט אז חסה ברייני, בריינדל, איז מיידלווייז געווען א מיידל א ברענד, האט זיך פארכליאפעט ביז איבער די אויערן אין איינעם א קאוולער קאוואליר וואס איז געווען א שטיקל צייט צו גאסט אין ראטני ביי זיינע קרובים, א בחור א קראסאוועץ, א שיינער ווי יוסף הצדיק. אלע קאוולער פריילן זענען געווען נאך אים א כפרה. נישט מער אט דער יוסף איז שוין גאר קיין צדיק נישט געווען. ער איז עס אבער יא געווען בנוגע דעם פראסטן מיידל פון די ראטנער פאלישוקעס, און איז פון איר אנטלאפן צוריק קיין קאוולע. אמת, זיין מאנטל האט ער ביי איר נישט איבערגעלאזט, פלעגט אבער גערן צונעמען אירע זיידענע מיט אירע אייגענע הענט אויסגעהאפטענע העמדלעך, געשיקטע צו אים ביז אט קיין קאוולע. פון די מתנות פון איר פלאטאנישע ליבע האט ער גראד געהאלטן און זיך מיט זיי בארימט. איז דער סוד געווארן אנטפלעקט פאר גאנץ בראד פארראטן הייסט עס, און איר טאטע איז פון איר אויסגעשטאנען גרויס עגמת נפש און בזיון. ס'האט גארנישט געהאלפן, ער מוז זיין איר חתן, קיין שום אנדערער. ביז גאט אליין האט געהאלפן ס'איז צו זיי צו גאסט געקומען איר שוועסטער קינד פון סארנא, אשר, טאקע נישט קיין קאוולער קאוואליר, נאר א סארנער בית מדרש אינגל, נאר אז זי האט געזעהן און געהערט ווי אלע באלעבאטשע ראטנער מיידלעך אנטציקן זיך מיט אים, אליין זיך צו אים צוגעקוקט, און יעדן פארנאכט געהערט זיין שפילן אויפן פידעלע, האט זי זיך א זאג געטאן, דער איז נאך בעסער פון יענעם, און אין גיכן האָט מען מיט מזל געבראָכן טעלער. אַוודאי האָב איך אויסגעקוקט מיטן גאַנצן האַרצן, דער פֿעטער אָשר דער גרויסער זאָל כאָטש שבת צו נאַכט אַראָפּנעמען דאָס פֿידעלע פֿון דער וואַנט און אויפֿשפּילן עפּעס לכּבֿוד אליהו הנבֿיא, אליהו התּשבֿי. אָבער זיך נישט דערוואַרט. ער איז דאָך שוין אַ טאַטע, איז אַראָפּ פֿון קעסט און טראָגט שוין דעם עול פּרנסה. און ווידער, ס'איז דאָך מלחמה אויף דער וועלט, און אויב זי וועט זיך צעפלאקערן ארום טריסק, איז ווי ווייט איז דען פון דארט אהער? קנאפע אַכציק וויארסט. הםמ. וואס האט עס גאר אינגאנצן א זין געהאט צו לויפן פון דארט אהער? דער שומר ישראל זאל יא שומר זיין, האט דער זיידע ר' שלמה אהרן פארגלאזט די אויגן איבער דער אפענער גמרא. און נאך צוויי וואכן גלות ראטנע, ווי די מאמע האט עס אנגערופן, האבן מיר זיך טאקע אומגעקערט קיין טריסק אהיים. ווען איך בין אין א זעקס זיבן יאר ארום געקומען אליין צו גאסט קיין ראטנע צו מיינע פעטערס שוין ניט צום זיידן ווייל ער איז שוין געווען אויפן עולם האמת האב איך אויך נישט געהערט דעם פעטער אשר שפילן אויפן פידל. דער פידל איז שוין אויף דער וואנט נישט געהאנגען אדער ער איז געווען אוועק מיט דער שריפה מלחמה צייט ווייל די קאזאקן האבן אונטערגעצונדן די שטאט אונטער זיך אדער ער איז פאר'משפט געווארן אויף גניזה אין דער מומע כאסיעס געקאוועטן קופערט.

וואָס אַן אמת שפּאַלטן דעם ים האָט דער פֿעטער איבערגעלאָזן פֿאַר דער מומע, און ער איז בעיקר געווען דער יועץ אין די געשעפֿטן, ווי דער חכם שלמה האָט געזאָגט, ותשועה ברוב יועץ. און הילף איז דאָך פֿיל יועצים, און מער ווי איינעם קאָן ער פֿון זיך נישט מאַכן. ער קאָן זיך נישט צערײַסן, וואָס ער האָט בעדאַכט און געזעצט געעצהט, ווי ס'שטראָמט אַ רואיק טײַכל, ווי דער ראַטנער פּריפּעט, האָט זי אױפֿגעפֿירט אײַליק, פֿיבערדיק, װי אַ פֿײַער פֿון אַ שׂריפֿה, װאָס שפּרינגט איבער שטרױענע דעכער. און אים איז דעריבער געבליבן צײַט צו לײענען אַ צײַטונג, אַרײַנקוקן אַ מאָל אין אַ בוך, שמועסן פּאָליטיק און אָפּגעבן זיך מיט ציוניסטישער טעטיקײט, און גלאַט מיט קלײנע פֿרעמדע ענינים. דאָ קומט אַרײַן עמעצער מיט אים זיך װעגן עפּעס אַ געשעפֿט אָדער אַ שידוך אַן עצה צו האַלטן, און דאָ עמעצער אַ שלישות בײַ אים אײַנצולײגן, ווייל ביי אים איז ווי אין א פייער קאסע. אשר לעקער האט זיך נישט בלויז פארנומען מיט ציוניסטישער ארבעט, נאר איז געשטאנען אין א דירעקטן פארקער מיט ארץ ישראל. ער האט דארט געהאט זיינעם א יוגנט חבר, זיין מענדל ווי ער פלעגט אים רופן מיט וועלכן ער פלעגט זיך פון צייט צו צייט איבערשרייבן אויף העברעאיש. געווען א צייט ווען ער האט געטראכט נאכצוטון זיין חבר מענדל'ס ביישפיל, אבער. דערין איז שולדיג זי, האָט ער געשמייכלט. די איידעלע הויט אויף זיין א ביסל צו לענגלעכער נאָז האָט געשפּילט, און די נאָז אליין האָט באַוועגט מיט אירע פליגעלעך. מיין כאַסיע בריינע, וואָס האָט זיך אונטערגעאיילט מיר צוצושטעלן באַצייטנס אַזאַ גרויס חדר אייגענע קינדער, אַז אויף אַרויסצופירן זיי פון גלות דאַרף מען שוין האָבן אַ משה רבינו מיט אַ שטעקן. אַ קאַנטשיק איז ווייניג פאַר זיי. אָ, זי האָט אים אָנגעטאָן די אמת'ע ריחיים על צווארו, מילא ער ווי ער, אבער די קינדער וועט ער מיט גאט'ס הילף שיקן איינציגווייז צו זיין מענדל. מענדל וועט זיי שוין ניט לאזן דארט פאלן. די קינדער לערנען אין בית הספר, נישט קיין שטומע לעלעס וועלן זיי אהין קומען, נאר מיטן אייגענעם לשון. די מומע כאסיע בריינע האט בעת ער האט אזוי גערעדט געקוקט אויף אים מיט די בלויע פלעמלעך פון אירע אויגן, און אירע גערויטלטע באקן האבן געשיינט, צי פון איר אייגענעם אינעווייניגסטן מאמע-ליכט, צי פֿון דעם ליכט, װאָס איז געפֿאַלן אױף זײ פֿון דעם מאַנס פּנים, אַ זון, אַן אױסגעװאַשענע נאָך אַ רעגן. און װען די צײַט איז געקומען, האָט זי מיט פֿאַרבאָרגענע זיפֿצן אױסגעפֿאָלגט דעם מאַנס װילן. ס'איז זײער שװער פֿאַר אַ מאַמען אַװעקצורײַסן די קינדער פֿון האַרצן און זײ אַװעקשיקן אין דער װעלט אַרײַן. אָבער כאָטש זי אַלײן איז נישט קײן ציוניסטקע, דער פעטער און די מומע דאכט זיך צוויי קעגנגעזעצטע עלעמענטן, ווי אויבן געזאגט, ער שטיל וואסער, זי צעבושעוועטע פייער, אבער אט די צוויי קעגנגעזעצטע עלעמענטן, אין מורא איינער פארן אנדערן און אין ליבשאפט איינער צום אנדערן, האבן בשלום געהויזט צוזאמען און אויפגעשטעלט א היבשע צאל דורות פאר. כ'ווייס ניט ווי אזוי דער פעטער אשר דער גרעסער איז געגאנגען צוזאמען מיט דער גאנצער ראטנער הייליגער קהילה דעם לעצטן גאנג צו דער שחיטה מקדש השם צו זיין, אבער דאס בילד שטייט פאר מיינע אויגן. אט שטארצט ארויס איבער דער מחנה זיין קאפ, א קלאפ איבער אים האט אוועקגעשליידערט דאס היטל זיינע, זיינע האר אויפן קאפ זענען שוין מער נישט קיין גאלד, נייערט זילבער, אויך די האר אויפן פנים, זילבער, אָט דאָס איז זילבער גיסט זיך צוזאַמען אין איין מאַסקע מיטן פּנים, וואָס איז ווײַס און ווי ליים, ער זעט אויס ווי אַ ריזיקער זילבערנער שבת-לייכטער. די אויגן, צאַנקענדיקע ליכט-פֿלעמלעך, קוקן פֿאַר זיך אין דער ווײַט אַרײַן, קיין טריסק, וווּ עס לעבט אָדער לעבט שוין ניט זײַן זון משה מיטן ווײַב,

זי האַלט פֿאַר דער האַנט בײלקען, דער מומעס פּנים קנאָכן, נאָר אױף בײדע באַקן גליִען פֿלעקן װי בײַ אַ שװינדזיכטיקן קראַנקן, די אױגן פֿלעמלעך װילד פֿון אימה פֿאַרן טױט און דאָרשט צום לעבן. זי שעפּטשעט מיט אַ הײס סאַפּעניש, אָשר, אַנטלױפֿן! אָשר, אַנטלױפֿן! און ער, װי אַן ענטפֿער דערױף, די נאָכאַנאַנדיקע פֿראַגע, מאין יבוא עזרי? און אט שפאנט מען ארויף אויף א בריקל, כאסיע-בריינע טוט א לאז אפ פון ביידע זייטן די הענט פון מאן און דער טאכטער, און ווי א בליץ-פלאם א רייס ארויס פון זיך פון דער שורה, א לאז אראפ זיך פון וועג, און א שלענגל זיך ארונטער אונטערן בריקל. אבער דער בליץ האט אנגעשלאגן אין א וואך אויג פון א נאצי-מערדער, ער טוט זיך א לאז אראפ נאך איר, צילט אן די ביקס אונטערן בריקל ארונטער, ס'דערהערט זיך א שאס, א צווייטער, א דריטער, און פון אונטערן בריקל ארויס אן אויסגעצויגענער שארפער קוויטש וואס ווערט גלייך אפגעהאקט. דער נאצי-מערדער גלייכט זיך אויס מיט א שפאטיש געלעכטער הירזשעריי. קאפוט! צום טויט פאר'משפט'ע שורות גייען ווייטער. די האלב פארחלש'טע שעוועלע, ווי א פלאנץ פון באדן ארויסגעריסן,

דאָס בילד פֿאַרשװינדט פֿון מײַנע צוגעמאַכטע אױגן און לאָזט מיך איבער מיטן װײטאָג אין האַרצן. װײ, װײ, זײ האָבן אױפֿגעשטעלט אַ היפּשע צאָל דורות פֿאַרן נאַצישן טײַװל, פֿאַרן אומקום, פֿאַרן אומדערהערטן בראָך פֿון אונדזער פֿאָלק. זין, טעכטער און אײניקלעך זענען אומגעקומען אין ראַטנע, אין טריסק און אין קאַמען. אָבער, שעפּטשע איך צו זיך, ס'זאָל גלײַך קומען דער נחמו נחמו עמי, טרײסט, טרײסט מײַן פֿאָלק! זײ האָבן אױפֿגעשטעלט דורות אױך פֿאַר ארץ-ישׂראל, דאָ לעבן זײערע אַ זון און אַ טאָכטער און אײניקלעך און אור-אײניקלעך, װאָס אײנס פֿון זײ טראָגט דעם נאָמען אַלון, אַ דעמב. דער דעמב אין ישׂראל זאָגט אַ סך.

וועט זי אים אפגעהאקט ווערן. איך זעה מיט פארמאכטע אויגן דער פעטער אשר דער גרעסער און די מומע חסיה בריינע קוקן אראפ פון הימל אויף זייערע אור-אייניקל אלון, דעם דעמב זייערן דאָ אין ישראל. זייערע ביידנס בלוי פלעמלדיגע אויגן גיסן זיך צוזאמען איבער זיין קעפל און רעדן צו זיך אָן ווערטער. מיר האבן עס נישט דערלעבט, זאגט דער פעטער אשר דער גרעסער, האבן אבער א טרייסט,